מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין סיפורי צדיקים, מיר האלטן אינמיטן דעם סיפור פון דעם איינזיצן פון דעם אלטן רעבן, דאן איז דאך געווען די גאולה י"ג תמוז איז ער ארויסגעגיין, מיר האבן געענדיגט לעצטע וואך ווי דער פריערדיגער רבי איז געגאנגען אין די שווארצע האלוועיס, דארט איז געווען די שומרים און ס'ווארפט א פחד אפילו אויף א ערליכן מענטשן ווארפט עס א פחד, ער האט זיך באטראכט וואו גיי איך און וואס העט זיין דא, וואס העט זיין, וואס העט זיין נאכדעם, נאכדעם. איז זיכער אז גלייך נאך ווי כ'וועל אריינגיין דארטן כ'וועל זיך פארשרייבן וועט זיכער קומען אט דאס וואס נחמנסון האט מיר געזאגט אז מ'וועט מיר אריינברענגען אין א פלאץ וואס דארטן רעדט מען צו מ'וויל צו מ'וויל נישט ברצון ובאונס רעדט מען כ'בין געגאנגען אזוי צוביסלעך און כ'האב געטראכט און דער פריערדיגער רבי איז מסיים יענע וואך מסכת גיהנים מדור ראשון דער פריערדיגער רבי איז ממשיך צו בשוגג צו במזיד ווייס איך נישט. אבער זעט אויס אז כ'בין געווען זייער פארטיפט אין מיינע מחשבות, אדער וואס כ'בין געווען צוטומלט, בין איך געגיין אויף א רעכטס, אנשטאט צו גיין גלייך ווי ער האט מיר אנגעוויזן אז איך דארף גיין גלייך און אריינגיין אין יענע טיר און דארטן זיך פארשרייבן מיט אלץ, בין איך געגיין געמאכט א רעכטס, דאס הייסט אז כ'בין אנגעקומען נאנט צו די טיר וואס איז אפן וואס מ'דארף אריינגיין, האב איך געזען אז אין די רעכטע זייט איז דא נאך נאך א נאך א האל, נאך א גרויסן אריינגאנג, ווייזט אויס אז כ'בין אריינגעגיין דארטן. דער האלוועי, דער אריינגאנג איז אביסל לענגער צו די רעכטע זייט, ער איז די זעלבע לענג אזוי ווי דעם טונקעלען, אבער עס איז א גרויסער חילוק אין דעם, אין די ווענט זענען דארטן געפארבט מיט ווייס. און ס'קוקט אויס זייער אסאך פענסטערס אין ביידע זייטן, און ס'איז נישטא קיין שומרים וואס זיי גייען מיט די ביקסן און מיט די שווערדן, און און און ס'איז דא לאנגע בענק וואס מ'קען זיך אוועקזעצן אויף דעם, אויף די גאנצע לענג איז דא בענק, און אויכעט אין דעם דעם די וואנט וואס זי קומט אנטקעגן, דארטן איז דא טירן, אבער די טירן זענען דארטן ווייסע טירן, ס'איז דא נאמבערס אויף די טירן, ס'איז אויך דא דארטן שלטים אויף יעדן טיר, איז דא זאכן וואס ס'שטייט דארטן מיט זייער א שיינע דינע ריינע שיינע כתב געשריבן דארטן, אבער איך האב נישט צוגעלייגט מיין הארץ צו ליינען וואס ס'שטייט דארטן, איך האב זיך אפילו נישט איינגעקוקט אין זיי, ווייל איך בין געווארן זייער צוטומלט פון דעם חילוק פון וואו איך קום, פון אזא שווארצן פון אזא שווארצן פלאץ מיט אזא שמירה, און איך בין אריינגעקומען מיט מיט א ליכט אזוי ווי אין א אזוי ווי אין א נארמאלן פלאץ, האב איך נישט געקוקט אויף די אלע זאכן. און מיט די השפעה וואס איז מיר געווארן ליכטיג אין די אויגן בין איך געגיין ווייטער מיט גיכער און מיט זיכערע טריט, און ס'איז נישטא דארטן קיין מענטש וואס זאל מיר אפשטעלן, זאל מיר פרעגן עפעס, זאל מיר זאגן עפעס, ווען איך בין געגיין אזוי האב איך זיך געגעבן א כאפ אז איך האב געמאכט א טעות און איך האב דאך געדארפט אריינגיין אין יענע טיר וואס איז געווען אפן אנטקעגן וואו יענער האט מיר געוויזן. ווי קומט דאס אז איך בין פארקראכן און אריינגעגיין דא אין די רעכטע זייט? ווער ווייסט נאך וואס מיין מיין מיינע זינד וועט ווערן אזוי פארגרעסערט מיט דעם וואס איך בין געגיין אין דעם פלאץ? ווער ווייסט וואס מ'וועט נאך ארויף לייגן אויף מיר זאכן, שולדיגונגען, אז ס'איז א מורא'דיגע זינד וואס דו ביסט אריינגעגיין אין א פלאץ וואס דו טארסט נישט גיין, איינגעזעצטע מענטשן טארן נישט גיין אין דעם אין דעם אין דעם קארידאר אין דעם האלוועי, און זיי וועלן עס נאך אויסניצן אויף צו זאגן אז ווער ווייסט וואס איך האב געוואלט דארטן טון. און ס'קען גאר זיין אז איך בין א מרגל, איך וויל קוקן וואס ס'טוט זיך דארטן אין שפאלארקע, ווי מ'גייט אריין, ווי מ'גייט ארויס, וואו אלע טירן זענען. פון דעסטוועגן זאגט דער פריערדיגער רבי, האב איך זיך נישט געאיילט צוריקצוגיין. כ'האב געטראכט, לכתחילה וואלט איך נישט געהאט די, וואלט איך נישט געהאט דעם, דעם חוצפה צו גיין. אבער וויבאלד אז איך בין שוין געגיין, איך בין שוין דא, און אריבערגעגיין דעם גבול נישט מיט א, נישט מיט כוונה, נישט מיט א, ווייל איך האב געוואלט דארטן גיין, איז דאס זיכער אז ס'איז השגחה עליונה. צו דען איז דאס ווייניגער פון א אז ס'פליט א שטיקל שטרוי אין די גאס און ס'דרייט זיך איבער, אדער א אויסגעטריקנטע בלעטל פאלט אראפ פון בוים און דרייט זיך איבער פון איין זייט צום צווייטן, וואס דער כבוד קדושת רבינו הבעל שם טוב נשמתו עדן זאגט אז דאס איז אויכעט על פי השגחה עליונה ווי ס'באוואוסט און ס'ארומגערעדט אין די מאמר פון תקעו בחודש שופר, וואס וואס דער פריערדיגער רבי שרייבט נישט אבער די מאמר וואס דער פריערדיגער רבי האט געזאגט אין תרפ"ח במילא האב איך זיך בארעכנט אז ס'איז השגחה פרטית האב איך זיך נישט געאיילט צוריק צו גיין פון ווען איך בין געגיין, האב איך געזען אז ס'דא, האב איך געזען אז ס'דא א באנק וואו מ'קען זיך אוועקזעצן, ווי געזאגט פריער ס'איז געווען בענק אויף די גאנצע לענג, בין איך געגיין אויף איינע פון די בענק, איך האב זיך אוועקגעזעצט זיך אפרוען אביסל, און אין די מינוט האב איך זיך געכאפט אז איך האב נישט מיין טאש. מיין ילקוט איז נישט מיט מיר. כ'האב זיך זייער געוואונדערט אויף מיין אויף מיר אליין, ווי קען זיין אז כ'האב פארגעסן אויף דעם אויף דעם טאש ביז יעצט? וואו האב איך אים פארלארן? כ'האב אנגעהויבן זיך צו באטראכטן, וואו איז דאס? און כ'האב זיך דערמאנט אז פון ווען כ'האב זיך אפגעשיידט פון די צווייטע פון די צווייטע גרופע פון די מלאכי גיהנום, דאס הייסט נחמנסון מיט לולאוו, ווען כ'בין אריין געגיין צווישן די שומרים וואס זענען געווען אינעווייניג די נייע שומרים ווען כ'בין אריין געקומען ווען נחמנסון און לולב האבן אריבער געלאזט ביי דעם שומר ווען כ'בין אריין געקומען אין דעם קארידאר וואס איז געווען זייער טונקל ווייזט אויס אז איך האב זיך זייער דערשראקן פון דעם אויסקוק ווי ס'קוקט אויס דער קארידאר און ווייזט אויס איך האב איבער געלאזט דארטן מיין ילקוט אבער איך האב געטראכט אז מיין ילקוט איז זיכער געפינט זיך דא אין דעם פלאץ. ער איז נישט ער איז נישט פארלארן געווארן ערגעץ וואו ער איז דא ערגעץ און איך האף אז זיכער אז אז בכל אופן אז פון דא אין אזא פלאץ עט קיינער עס נישט גנב'נען אויב לולב האט דאס גענומען פון מיר, ווי געזאגט פריערט האט ער געזאגט דעם פריערדיגן רבי'ן אז ער נעמט דאס בכח און ס'וועט נישט העלפן צו דו ווילסט צו דו ווילסט נישט ווייל ארויסגייענדיג פון שטוב האט ער געוואלט נעמען און דער פריערדיגער רבי האט נישט געלאזט האט אים געזאגט דיינע עלטערן האבן געטראגן מיינע מיינע עלטערנס מיינע זיידעס פעקלעך ווייל זיי זענען געגאנגען זייער וועג דו ווילסט איך זאל גיין אין דיין וועג, עסטו נישט נעמען מיין, עסט נישט נעמען מיין פעקל. איז זאגט דער פריערדיגער רבי אז ער האט עס צוגענומען, האט געזאגט אז ער עט עס ברענגען אין דעם פלאץ וואו מען ווערט, וואו מען דארף זיך פארשרייבן, איז דאס האף איך ער האט עס דארטן איבערגעלאזט, און יעצט, און ס'איז זיכער גאנץ ער האט מיט גארנישט געטשעפעט, און יעצט דארף איך זיך מתבונן זיין אין מיין איצטיגן מצב און נישט טראכטן וועגן דעם ילקוט, וועגן דעם טאש. כ'דארף זיך צוגרייטן, וואס זאל איך ענטפערן ווען כ'וועל אריינקומען אין די טיר וואס איז אפן פאר יעדן איינגעזעצטן, און דארטן וועל איך דארפן ענטפערן אויף די שאלות, און פארשטייט זיך כ'דארף ענטפערן אויף די שאלה אויכעט ווי ביסטו פארקראכן און אריינגעגיין אין דעם קארידאר וואס א אסיר טאר דארט נישט גיין. אזוי ווי איך זיץ דארטן אויפן באנק האב איך אנגעהויבן צו טראכטן, וואס טוט זיך יעצט ביי מיר אין שטוב? דער דער מחשבה וואס איז מיר אריין געקומען האט מיר מכריע געווען, ס'האט מיר ווייסט אויס דער לשון הכריע אותי, ס'האט מיר צובראכן, איך האב געוואוסט זייער גוט דעם נאטור און די וועגן פון יעדן איינעם פון מיין הויזגעזינד, האב זיך געקענט פארשטעלן מיט א ציור ממש אין פאר מיינע אויגן מיט א ציור וואס ס'טוט זיך דארטן, דער וויינען פון כבוד אימי מורתי הרבנית, דער וויינען פון מיין פון מיין חשוב'ע מאמע. דער ווייסער פנים און דער אומגליקליכן פנים פון מיין ווייב, מיט א, מיט צוגעגעבן, מיט און מסתם מיט א געפערליכן קרעכץ, אן זאגן ווערטער. דער צובראכענע הארץ און דער דערשראקנקייט פון מיינע טעכטער וואס זיי פילן זיך פארלארן אינגאנצן, דער טאטע איז צוגענומען געווארן. דעם, דעם, דעם צוטומלטן פנים פון מיין איידעם. און וואס טוט זיך, כ'האב געטראכט אויכעט וואס טוט זיך מיט דעם צוגעקומענעם עי וואס ער דארף זיין מיין חתן, דער פריערדיגע רבי שרייבט מר מנחם, דאס גייט אויפן רבי'ן שהלך וואס מ'האט אים געשיקט, שטילערהייט, האט אים געשיקט אין די שטוב פון דעם מזכיר פונעם פריערדיגן רבי'ן וואס ער הייסט מר ליבערמאן, וואס ער האט געדארפט גיין דארט מודיע זיין אז מען זאל באהאלטן די אלע זאכן וואס ס'קען ברענגען זאכן פון שיקן געלט פאר מוסדות פאר ישיבות פאר תלמוד תורה'ס להבדיל פאר מקווה'ס קען ברענגען א דאס קען זיין איינע פון די זאכן וואס ס'קען מאכן אז דער אלט אז דער פריערדיגער רבי איז שולדיג אין אין עבירות לכאורה אויף זייער אויסקוק פון יענע פון יענע מדינה און פון די און פון די פון די ג.פ.או. זאגט דער רבי וואס טוט זיך מיט מיין איידעם מנחם צו דען חס ושלום האט מען נישט געכאפט דארטן וואס טוט זיך מיט אונזערע ידידים פון אנשי שלומינו די חסידים, וואס טוען זיי? אט די בילד פון די אלע זאכן וואס מ'האט ערשט דערציילט האט מיר זייער שטארק מרגש געווען, און ס'האט ארויסגעשאסן פון מיר, ארויסגעשאסן פון מיר א שפראץ פון טרערן, זייער ווארימע, זייער ווארימע טרערן. און ס'האט זיך געגאסן אויף מיין פנים, מיין הארץ איז געווען זייער מרוגש, און מיין גאנצער גוף האט זיך פשוט געטרייסלט, ווער ווייסט, אוי וויי זאגט דער פריערדיגער רבי, חס ושלום, ס'קען זיין אז מ'האט צוגענומען די אלע כתבים, די אלע כתבים מיינט די אלע געשריבענע זאכן וואס איז געשריבן געווארן פון זיין טאטן און פון די אלע רביים פון בעל שם טוב אן. איך זע קלאר אז דארט אז ס'איז א ענין פון א נקמה וואס וואס מען וויל מאכן אין מיר, אז די מיעסע שארפע ווערטער וואס נחמנסון האט גערעדט, און די ווערטער וואס ער האט גערעדט צוזאמען מיט זיין חבר לולב ווען איך בין געשטאנען דארטן, ווייזן זייער קלאר אז זיי ווילן זיך נוקם זיין אין מיר, און זיי האבן עפעס אויסגעוועבט א מיעסע עלילת דם אויף מיר. א שווערע עלילה. און ווער ווייסט צו זיי האבן נישט אנגערירט אויף די שווארצל פון מיין אויג, אויף די כתבים, די הייליגע כתב יד'ן וואס איך האב. און אויב היה לא תהיה, ס'געווען אזא זאך, איז ווי דאך מיין מצב מורא'דיג ביטער, דאס אליין איז דאך א ביטערער מצב, אז זיי האבן געלייגט א האנט חס ושלום אויף די הייליגע האנטשריפטן. און ווי גרויס איז דער בראך. צו דען זיי אייכעט די הייליקע כתב יד'ן עלן גיין אין בית הכלא זאלן אייכעט גיין ווערן איינגעזעצט. ס'איז מיר אריינגעפאלן נאכדעם וואס כ'האב געטראכט די אלע זאכן וואס מ'האט געלערנט ביז ערשט, זאגט דער פריערדיגע רבי, ס'האט מיר געגעבן א קום אריין א מחשבה אין קאפ, אזוי ווי א בליץ, הער אויף צו טראכטן, דום מלהרהר, הער אויף צו טראכטן, און ס'איז אזוי ווי א מורא'דיגע ליכט האט אריינגעבליצט אין מיין קאפ און ס'האט מיר געזאגט אזוי. וואס איז וואס איז מיטן אייבערשטן? ווער האט דאס געטון? ווער מאכט דאס? אלץ קומט דאך פונעם אייבערשטן. אמת טאקע איך בין א זון, אמת טאקע איך בין א מאן, אמת טאקע איך בין א טאטע, אמת טאקע איך בין א שווער, איך האב ליב און איך בין באליבט, און זיי זענען תלוי אין מיר און איך בין תלוי אין במי שאמר והיה העולם, איך האב געטון אלץ וואס ס'ליגט אויף מיר, און דער אייבישטער זאל טון אלץ ווי דער אייבישטער וויל. אין די מינוט וואס כ'האב ס'מיר איינגעפאלן די מחשבה, בין איך ארויסגעגאנגען אזוי ווי פון א טיפע בלאטע, און ס'מיר געווארן מיין מצב איז מיר געווארן זייער בארואיגט און זייער גוט. איך בין אריינגעגאנגען איך בין ארויפגעגאנגען אין מיט מיינע מחשבות בין איך ארויפגעגאנגען אין די הויכע הימלען, און אסאך העכער ווי מענטשן וואס זיצן אין שטיבער פון ליים. און וואס זיצן אין שטיבער וואס איז געבויט פון שטיין און ליים, מיט א און ארויף געגאנגען אין די הויכע הימלען מיט א אמונה מיט א ריינע מיט א אמונה טהורה און מיט א בטחון מיט א פולע בטחון באלוקים חיים אין דעם אייבערשטן וואס לעבט און בזכות אבות הקדושים און ער זאגט נישט ווייטער, ער שרייבט פינטעלעך, זאכן וואס מען קען נישט זאגן אז זיכער עס וועט זיין אלץ ווי ס'דארף צו זיין, און דער פריערדיגער רבי שרייבט ווערטער אותיות המחשבה, דא איז דא אותיות פון מחשבה, ס'איז זאכן וואס מען קען עס נישט ארויסגעבן, מען קען עס נישט איבערגעבן. און דער רבי אין א פארברענגען אין לג בעומר תש י האט מסביר געווען אז איינע פון די זאכן וואס אותיות המחשבה קען זיין איז אז, און דער רבי לערנט אפ פון דעם א לימוד, אז מסתם האט ער זיך פארגעשטעלט דעם פנים, דעם הייליגן פנים פון זיין טאטן, דער רבי זאגט אז עס איז א גרויסער ענין אז פון צייט צו צייט זאל יעדער איינער זיך בארעכענען ווי דער ווי ווי אז אריינגיין אויף יחידות ביים רבין און אויף די און זיך מצייר זיין דעם פנים פון רבין דאס קען אים ארויסנעמען פון אלע זיינע מצבים און אפילו אז ער קען נישט דעם רבין אבער עס איז דא בילדער וואס ער קען דעם רבין קען ער זיך פארשטעלן ווי דער רבי ווי ער ווי ער קוקט אויפן רבין און דאס קען אים ארויסשלעפן פון אלע זיינע שווערע מצבים דא ענדיגט זיך דער ערשטער חלק סוף חלק ראשון. וואס דאס איז ארויסגעגעבן געווארן אויף יום הגאולה י ב י ג תמוז תש י ב, וואס יעמאלט איז געווען פינף און צוואנציג יאר פון די גאולה, יעצט גייען מיר אריבער צו דעם צווייטן אין ליקוטי דיבורים צו דעם צווייטן חלק פון די רשימה וואס איז ארויסגעגעבן געווארן אויף י ב י ג תמוז טאג, דער רבי גיבט עס ארויס אויף ג י ב י ג תמוז אויף תש י ג, און דער רבי חתמ'עט דארטן דעם תאריך ג' תמוז תשנ י ג, און דער פריערדיגער רבי האט עס געשריבן צו דעם טאג פון דעם יאר אין תר פ ח וואס איז שוין געווען אין ריגע, האט ער געשריבן די רשימות, דער ערשטע חלק איז געשריבן געווארן געזאגט פריערט, ארויסגעגעבן געווארן אויף י ב י ג תמוז תש י ב, און ערשט הייבן מיר אן דעם צווייטן חלק פון די רשימה, דא שטייט. המשך. די מחשבות האבן מיר זייער מעודד געווען און זיי האבן מיר געגעבן זייער אסאך כח, ווי גערעדט פריער, וואס האט זיך בארעכנט אז אלץ איז פון דעם אייבערשטן, און ער האט בטחון אינעם אייבערשטן און איז ארויפגעגאנגען אין הויכע הימלען אין אנדערע מחשבות און איז געווארן א אנדערע מענטש. כ'האב פארגעסן אויף מיין מעמד ומצב וואו איך בין. אז איך געפין זיך אין שפאלארקע און איך בין געזעצן במנוחה גמורה, מיינע מחשבות האבן זיך אנגעהויבן צו מסדר זיין, און כ'האב אנגעהויבן זיך צוגעוואוינען צו די מצב וואו איך בין, און כ'האב זיך געטראכט, איך בין א איינגעזעצטער, מ'האט מיר גענומען אין שפאלארקע, פארוואס? כ'ווייס נישט. דארטן אין צימער ווען כ'על אריינקומען דארטן עט מען מיר שוין באווארפן מיט שאלות, שאלות נארמאלע שאלות און שאלות נישט קיין נארמאלע, דער פריערדיגע רבי שרייבט שאלות רגילות ובלתי רגילות, פון די ענטפערס וואס איך וועל געבן עט מען שוין עלן זיי וועלן וועבן א גאנצע עלילה קעגן מיר. אדער זאל מען עס ניצן אזוי ווי מען ניצט שוועבעלעך, וואס הייסט עצי גפרית, צו מאכן א גרויסן פייער און נעמען נקמה אין מיר. כ'האב ארויסגענומען א פאפירוס, כ'האב ארויסגענומען א סיגארעטל, און כ'האב זיך מסדר געווען וואס איך וויל ענטפערן, די בכללות האב זיך אנגעהויבן מסדר זיין אין מיין קאפ וואס איך וויל ענטפערן, און בין געקומען צו א החלטה גמורה אז איך זאל זיין שטארק, דער לשון איז דא להיות עז ותקיף. נישט ווערן נתפּעל פון גאָרנישט, אָן פּחד און רעדן מיט אַ קלאָרער שפּראַך און נישט זיך רעכענען מיט גאָרנישט, מיט דעם מצב און דעם אַרום. דער פריִערדיקער רבי שרייבט דאָס אויף רוסיש און אונטן האָבן זיי עס איבערגעטייטשט, זיך נישט מתחשב זיין כלל מיט דעם אַבסטאָנוואָקע, דאָס מיינט, אבסטאנאווקע, דאס מיינט מיט דעם מצב און דעם ארום, וואס עס זאל נישט זיין ארום מיר און וואס זאל מיר סטראשען און וואס זאל מיר פרעגן, איך ווער נישט נתפעל פון גארנישט און כ'על ענטפערן אלץ מיט א רואיגן און א קלארן שפראך. די החלטה וואס כ'האב געמאכט מיט א תקיפות און מיט א החלטה גמורה אז איך וועל אזוי זיך פירן האט מיר געגעבן א הגבהת רוח, ס'האט מיר אויפגעהויבן מיין רוח. און מיין און ס'האט מיר געברענגט דעם הרגש פון יחוס עצמי, גענדיגט, מער נישט דערשראקן, מער נישט צובראכן. און אין יענע צייטן ווען איך בין געזעצן דארטן און גערויכערט דעם סיגארעטל, האב איך זיך געפילט אזוי ווי איך זיץ אין א גארטן, אדער איך גיי ארום אין גאס פריי און איך גיי אויף א טיול אויף די געשמאקע ריינע לופט. ווייל די די זון, די ליכט פון די זון האט אריינגעשיינט אויפן ווייסן וואנט וואס איז געווען אנטקעגן מיר, האב איך זיך געפילט אזוי ווי איך געפין זיך אין א גארטן אדער אזוי ווי איך גיי ארום אויף א געשמאקן זומערדיגן ווינטערדיגן מיט א מיט א ווינטל. איך האב זיך כמעט, איך האב זיך שוין שיער נישט אויפגעשטעלט צו גיין צוריק צו דעם צימער, און דארט האט מען מיר אנגעוויזן אוואו איך דארף גיין גלייך פונעם ערשטן קארידאר, די טיר וואס איז געווען אפן פאר יעדן איינעם וואס ווערט איינגעזעצט מען דארף דארטן אריינגיין זיך איינשרייבן, אבער איך האב זיך גלייך בארעכנט, וואס אייל איך זיך? איך וועל עפעס פארשפעטיגן דא? וואס גיי איך פארשפעטיגן? און איך האב געוואלט, בין געבליבן זיצן, איך האב בעסער געוואלט זיך מסדר זיין די זאכן נאכאמאל, ווי איך וועל זיי ענטפערן וואס איך וועל טון. איך בין זייער צוגעוואוינט אז פאר איך הייב אן רעדן, פאר איך הייב, עפן מיין מויל אויף רעדן דברי חסידות, איז כאטשיג ס'איז שוין קלאר אין מיין קאפ דער גאנצער ענין און ס'איז מסודר וואס איך גיי זאגן, פון דעסוועגן האב איך, פיר איך זיך אלעמאל אז איך טראכט עס איבער נאכאמאל. אין יענע צייט בין איך שוין געקומען, ווען איך בין געזעצן דארטן מיט די אלע מחשבות וואס איך האב געהאט, בין איך דאך געקומען צו א מצב אזוי ווי איך בין געווען אלעמאל, ממילא האב איך מחליט געווען איך האב זיך נישט וואס צו איילן, איך גיי גארנישט פארשפעטיגן, בעסער זיצן און איבערטראכטן נאכאמאל, קלאר מאכן פונקט וואס איך גיי זיי ענטפערן. ווי שטארק, ווי גרויס איז די אמונה, די אינערווייניגסטע אמונה, די אמונה תמימה וואס ס'קומט בירושה צו יעדן איינעם, יעדן אידן פון אונזערע עלטערן, אבות עולם. און ווי גרויס און שטארק איז דער כח פון זיכערע בטחון אין דעם אייבערשטן, זענען נישט נאר פון די יסודות, פון די יסודות פון דת, אונזער הייליגע דת, אונזער הייליגער גלייבן. נאר ס'איז אויך א יסוד אין לעבן, און ס'איז א יסוד אין דעם נארמאלן לעבן, ס'איז א יסוד אינעם חיים גשמיים פון יעדן אידן, דער ענין פון די אמונה פנימית און דער בטחון גמור איז א יסוד נישט נאר אויף די אידישקייט, נישט נאר אויף תורה און מצוות, נאר ס'איז א יסוד אין לעבן, און ס'איז א יסוד אויפן רעגעלע לעבן, דעם גשמיות'דיגן לעבן. אודו לה' כי טוב על חסדו הגדול. איך דאנק דעם אויבערשטן אויף זיין גרויסן חסד וואס איז מיר וואס איז מיר יעצט געווען דער געלעגנהייט צו וואס איך האב געמאכט דעם טעות און איך בין נישט אריינגעגאנגען אין יענעם טיר וואס איך האב געדארפט אריינגיין דארטן גלייך פונעם ערשטן קארידאר ווערט מיר געוויזן וואו צו גיין דאס איז געווען פאר מיר א געוואלדיגע הצלה ס'געווען פאר מיר פאר פאר אזוי ווי א שיצער, ס'האט מיר באשיצט פון אריינפאלן אין דעם אין דעם נעץ אין דעם נעץ, פון זיין דערשראקן וואס נחמנסאן און לולב האבן מיר האבן אריינגעהאקט אין מיר, איז דער גיין דא און דא זיך אוועקזעצן אויפן בענקל אויפן באנק און איבערטראכטן זיך וואו איך בין און טראכטן וועגן וועגן וועגן די וועגן די אמונה אין דעם אייבערשטן אז אלץ קומט פונעם אייבערשטנ'ס השגחה פרטית, און כ'האב זיך אנגעהויבן מאכן החלטות אז כ'גיי נישט ווערן נתפעל און כ'גיי גיין מיט דעם גאנצן שטארקייט און זיי ענטפערן אלץ מיט קלאר, איז געוואלדיג דאנק איך דעם אייבערשטן ווי ער האט מיר געפירט דווקא צו גיין לינקס און מאכן דעם טעות און אריינגיין דא. די השגחה עליונה האט מיר געפירט אזוי ווי ס'פירט יענעם שטרוי אדער יענעם בלעטל וואס ס'פאלט אראפ וואס זיי קייקלען זיך הין און צוריק פון דעם ווינט וואס ס'בלאזט זיי, אזוי ווי זיי, אזוי איך. און נאך מער, ס'האט דאך א מעלה פון א מדבר אויף צומח, מ'רעדט דאך דא וועגן א בלעטל וואס ס'פליט, און ס'איז דאך דא א מורא'דיגע מעלה פון מדבר אויף צומח, און נאך א נאך א גרעסערע מעלה, מיט א צוגעגעבענע מעלה, פון די בעלי וואס רעדט זיך וועגן נשמות דקדושה דקדושה הטהורה, וואס איז דא אויף די מעלה פון א רעגולער מדבר, להבדיל פון א גוי איז אייכעט א מדבר, איז דאך דא א מורא'דיגע מעלה, און דער פרידיגע רבי איז מסיים, הנני ביד ההשגחה העליונה יתברך ויתעלה, איך בין אין די האנט פון השגחה עליונה זאל זיין געבענטשט און דערהויבן. אין די אין די הערות אונטן לייגן צו די מוציאים לאור, דאס איז נישט פון פרידיגן רעבן, אז דער פרידיגע רבי האט דא די כוונה צו דעם ביאור פון דעם בעל שם טוב, וואס ברענגט זיך אין אסאך ערטער אין חסידות, אז די השגחה פרטית איז אויף אלע נבראים, אפילו אין דומם צומח חי איז אויך דא השגחה פרטית, ס'דא א דין און משפט אויף וויפיל מאל ער וועט זיך קייקלען דער בלעטל אדער דער שטיקל שטרוי, און אין וועלכן ארט ער זאל זיך אוועקלייגן. און דערנאכדעם ברענגען זיי אראפ מיט מירכאות ממש ווארט ביי ווארט פון היום יום וואס דער רבי האט ארויסגעגעבן, והדברים קל וחומר, ס'דאך א קל וחומר, מה דאך א קליין זאך,

און דער רבי האט עס מסביר געווען אין ליקוטי שיחות חלק כ ג, דא א הסבר אויף דעם, אבער דער פרידיגער רבי דערציילט אזוי, אז אין די מאמרים פון ראש השנה וואס איז געווען פאר מ'האט מיר אריין געזעצט, איז דאס געווען ראש השנה תרפ"ז, האב איך גערעדט אין דעם מאמר, האב איך גערעדט דארטן א ענין פון שיטת הבעל שם טוב וועגן השגחה פרטית, אז ס'איז דא השגחה פרטית אייכעט אין דומם צומח און חי, און אין יעדן פרט און פרט אין די וועלט איז דא השגחה פרטית, כאטש פרידיגער רבי אליין דערציילט אין תרצ"ד ווען ער איז שוין געווען אין ריגע דערציילט ער אז ס'איז נישט געווען שייך צו די מאמר וואס כ'האב געהאלטן אינמיטן זאגן און ווייזט אויס דער פרידיגער רבי דערציילט אין תרצ"ד אז ווען נישט ווען איך וואלט געזאגט אט די ווערטער פון וועגן השגחה פרטית אין די מאמר וואס איז נישט געווען שייך יעמאלטס צום מאמר אן דעם ווער ווייסט צו איך וואלט געקענט דורכטראגן און סובל זיין די יסורים און ארויסגיין פון דעם מאסר. איך בין נאך אלץ געבליבן זיצן אויף מיין פלאץ, האב איך געהערט ווי ס'איז א טומל פון איינע פון די צימערן וואס איז אונטער די וואנט וואס איז געווען אנטקעגן מיר, אנטקעגן מיר איז דאך געווען א ווייסע וואנט, ער איז געזעצן אויף א באנק, און פון דעם צימער פון אינעווייניג האט ער געהערט א גרויסן טומל. און ס'רעדט זיך א טומל, נישט קיין שרייעריי, נאר ס'הערט זיך זייער א שטארקן געלעכטער, ער נוצט דעם לשון פון ווען משה רבינו איז אראפגעקומען און האט געזאגט ער הערט נישט קיין קול ענות אדער קול אדער קול צעקה, וואס איז דאס געווען? לאך, שטארק געלאכט, וואס מען זעט אז ס'איז מענטשן וואס זענען זייער פארזיכערט אין זייער זיין, זענען זייער צופרידן פון זייער חלק וואס זיי האבן, ס'איז אריבערגעגאנגען אפאר מינוט פון דעם לאכן, האט זיך אויפגעעפנט איינע פון די טירן, און דריי מענטשן זעה איך גייען ארויסגיין פון דארטן, זעט אויס אז מיין זיצן דא, זיצט דא א פרעמדער מענטש וואס ער באלאנגט נישט דא, מיט אזא זיכערע, מיט אזא זיכערקייט זיצט ער און ער רייכערט, און ער רייכערט נאך א א ציגאר, האט זיי זייער דערשראקן, ווי זיי האבן זיך אוועק, זיי האבן זיך געגעבן א שטעל אפ, זיי זענען געבליבן שטיין אויפן שוועל פון די טיר. און זיי האבן געקוקט אויף מיר מיט א מורא'דיגע אויג, און זיי האבן בודק געווען און געזוכט וואס טוט זיך דא. איך בין געבליבן זיצן מיט די זעלבע מנוחה אזוי ווי איך בין געזעצן ביז יעצט. אזויווי ס'האט אויף מיר נישט געפועלט גארנישט, קיין שום רושם וואס זיי זענען וואס זיי זענען ארויסגעקומען, כאטש אז מיין הארץ האט אנגעהויבן צו קלאפן שטארקער, אבער האט מען געקוקט אויף מיר האט מען גארנישט געזען. איך האב זיך דערשראקן אז ס'קען זיין זיי האבן געגעבן א פרעג וואס טוסטו דא? ווער ביסטו? וואס זיצטו דא? נאך וואס זיי האבן געקוקט אויף מיר אפאר מינוט, זענען זיי געגאנגען ארויסגעגאנגען אויף לינקס, און זענען געגאנגען צו די צו די צו דעם פלאץ וואו די טיר איז געווען אפן דארטן, די טיר וואס איך האב שוין דערמאנט אפאר מאל, צוויי צו דריי מאל האב איך שוין דערמאנט, אז ווען איך בין אריינגעקומען אין דעם טונקעלעם קארידאר, האבן זיי מיר געוויזן אז איך דארף גיין גלייך ביזן סוף און אריינגיין אין די טיר. אבער איינער פון זיי, די צוויי זענען אריין, צוויי פון זיי זענען אריינגעגאנגען אין די טיר וואס איז געווען אפן, וואו מען דארף גיין דארטן זיך פארשרייבן, וואו איך האב געדארפט גיין, איינער פון זיי איז געגאנגען צוריק, און איז אריינגעגאנגען אין איינע פון די צימערן וואס איז געווען אין דעם קארידאר. וועלכן צימער ער איז אריין האב איך נישט געזען, איך האב נישט צוגעלייגט מיין הארץ, און איך האב מחליט געווען אז ס'איז זיכער אז יעצט וועט ער קומען מיר פרעגן און מיר חוקר זיין, וואס טוסטו דא? וואס טו איך דא? איצער, בעסער אז איך זאל נישט גיין אין דעם צימער וואו כ'האב געדארפט גיין זיך איינשרייבן, בעסער אז איך זאל ווארטן, איך זאל זיצן דא און ווארטן און נישט גיין. מ'וועט מסיים זיין דא, ממשיך זיין אם ירצה השם די קומענדיגע וואך, וואס איז געווען נאכדעם וואס יענער איז אריינגעגיין, אז ער איז טאקע ארויסגעקומען און האט אים אנגעהויבן פרעגן שאלות, מ'וועט ממשיך זיין אם ירצה השם אין די קומענדיגע וואך.